קוקן אנקוקן זיינע גוטע מידות, איי נאו באט נעם נאך איינעם דעמאלטס און אנקוקן זיינע גוטע מידות, קוק ווי שפעציעל ער איז, קוק וואס פאר איך קען זיך לערנען פון אים, און אזוי גיין פון איין מענטש צו נאך א מענטש צו נאך א מענטש, ביז א מענטש ווערט א מענטש וואס האט ליב אידן, גרויסע רעבעס גרויסע צדיקים. האבן עכט ליב געהאט אידן. מען פארציילט אייביג אויף די סאטמאר רב פארציילט מען, די סאטמאר רב האט ווען זייער געהאקט אייביג אויף ציונים יא, סאו איינער פון די גרויסע ציונים זענען געקומען צו אים, ער האט געזאגט ער דארף האבן געלט צו ווי הייסט צו פאר פאר עפעס פאר מעדיקל ריזענס, און די סאטמאר רב האט אים געהאלפן, האט מען געפרעגט די סאטמאר רב וואס דו די גרויסע סאטמאר רב דו האקסט אויף ציונים און דו געסט אים געלט, האט ער געזאגט דארפסט פארשטיין א איד איז א איד נישט קיין חילוק וואס ער טוט וואס ער טראכט וואס זיינע שיטות איז, א איד איז א איד, כ'דארף ליב האבן יעדע איד, אז ער דארף האבן הילף פאר זיינע מעדיקעל זאכן, אז ער דארף ווערן געזונט, אוודאי גיי איך אים העלפן. צו איך העל אנשרייען שפעטער צו איך העל איך העל זיין אקעגן זיינע שיטות? אוודאי יא. אבער איך גיי נישט איך גיי העלפן א איד, כ'האב ליב יעדע איד. דאס זענען צדיקים האבן ליב געהאט יעדער איד יא. ר' שייעלע ס'דא א גאנצע ביכל ר' שייע קערעסטירער ווי ער האט זיך אוועק געגעבן פאר יעדע איד, ווי ער האט זיך מוסר נפש געגעבן פאר א צווייטן און פשוט ליב געהאט א צווייטע איד. ער האט פשוט אויסגעגעבן געלט ווי וואסער.
אלעס יא פאר פשוט פאר א צווייטן איד. וואס האט געטון האט ער פשוט געגעבן פאר אים פארוואס קאז הי לאווט הים ער האט ליב געהאט א צווייטן. דעטס איט ער פשוט אלעס אוועק געגעבן דאס זענען עכטיגע עכטיגע הייליגע אידן מענטשן וואס האבן ליב געהאט א צווייטן אבער יעצט וואס איז א מענטש וואס איז א פרייע איינער וואס א תינוק שנשבה אז ער ווייסט נישט פון אידישקייט צו זאגן דארף איך זיי ליב האבן אויכעט אדער ניין דאס שוין נישט. זאגט ר' אביגדור, יענקלע, דו האסט א קאר, אין די קאר איז דא אינעווייניג אביסל פעטראל, אדער קענסטו גיין טוען מצוות און מעשים טובים מיט דעם, קענסט נעמען הצלה קאלס, קענסט גיין לערנען, קענסט גיין דאווענען, אדער קענסטו גיין צו א סאפארי אנקוקן אביסל בהמות און חיות, וואס זאלסטו טון? אוודאי יא, אוודאי גיין אויף הצלה און אוודאי גיין דאווענען, אריינכאפן מצוות און מעשים טובים. ר' אביגדור זאגט, ס'איז זייער שווער צו ליב האבן יעדע איינעם, א מענטש קען נאר האבן ליב עפעס א ג, אלעס מיט א שיעור, סאו ערשט ארבעט אויף דיינע היימישע, אויף דיינע חברים, אויף דיינע פרומע אידן, שפעטער העסט דיך זארגן פאר די פרייע מענטשן, אז דו האסט נאך כח און דו קענסט נאך און דו קענסט נאך

קיטש, אדער קענסט עס גייען נוצן צו מאכן די האלידעיס, צו מאכן א לעבן, און שפעטער אויב קומסטו אויף יענער וועלט, זאגט מען רבי איד, האסט געהאט א שיינע קאר? זאגט ער, יא, איך האב געהאט א פארש קאר. זאגט ער, אה יא? וואס האסטו געמאכט דערמיט? אה, דו ווייסט נישט, איך בין געפארן קיין שווייץ דערמיט. איך בין געפארן קיין פראנס, איך בין געפארן קיין בעלדזשום, איך בין געפארן קיין אמסטערדאם, איך בין ארום געפארן די גאנצע וועלט, איך האב אנגעקוקט אלע פלעצער און נאך געמאכט אוטינגס, וועט מען דיר זאגן רבי איד, שוטה וואס דו ביסט, נער וואס דו ביסט.

איך האב דיך ליב, איך וויל דיך העלפן, איך וויל אויפטון פאר דיך, אזוי קען מען נוצן יעדע זאך פאר, פארן גוטנס. און יעצט ווינטש איך ענק א זיסע גוטע נאכט, שלאף געזונטהייט, און שטייטס אויף געזונטהייט.